א גוטן זונטיג פרשת תולדות. כ'האב געוואלט ארויף לייגן אפאר וויכטיגע עמורדזשענסיס, די ערשטע איז אז די קומעדיגע וואך גייט גיין פרשת תולדות יעצט כ ה חשוון דאס איז די טווענטי ניינט אוו אקטאבער גייט זיין א הירינג אין מאנהעטן אין קאורט וועגן די ישיבה אוניווערסיטי מיט אלע אירע סטודענטס, די תלמידים וואס מ'האט מאלעסטעד, דא רעדט מען פון א ביליאן דאלער כמעט, ס'וועט זיין עטליכע גרופעס וואס זענען סוען, כ'וואלט זייער שטארק געוואלט אז דער עולם וואס ס'האט צייט זאל קומען און זאל געבן חיזוק, מארעל סופארט פאר די וויקטימס, ווייל ישיבה אוניווערסיטי, שטאט זיי זאלן זיך אונטערגעבן גייען זיי ווייטער אפשעכטן די בחורים, לא די מ'האט די בחורים מאלעסטעד צוואנציג און דרייסיג יאר צוריק. און די הנהלה האט געוואוסט און זענען געגאנגען, זיי האבן נאך געגעבן יענעם א ספעשל וועג, די מלמדים, אז זאלן קענען פארן אויף ארץ ישראל מיט א גוטע רעזעמעי, זאלן דארט מאלעסטן קינדער, איז יעצט גייען זיי זיי נאכאמאל רעיפן? זיי גייען זאגן ס'איז נישט אמת, מיט אהער און מיט אהין, שטאט זאלן זיך אראפזעצן מיט זיי און מאכן א סעטלמענט, סאו ס'איז זייער וויכטיג דער עולם זאל קומען, אבער דאס איז נישט אין ברוקלין, שיבא יוניווערסיטי, די קעיס איז אין מאנהעטן, ס'איז אין פֿינף הונדערט פערל סטריט, PEARL street, און. דער דזשאדזש הייסט KOELTL, קאלעטל, דער קאורטרום איז אין טוועלוו בי, פֿינף הונדערט פערל סטריט טוועלוו בי, דריי אזייגער דעם קומענדיגן דינסטאג, כ'בעט דעם עולם זאלן קומען, זאלן געבן סופארט פאר די וויקטימס, כ'האב אייך געזאגט אונז זעמיר לעפט בעק, ס'איז יעצט געווען אויכעט אין א שטאט אין מינעסאוטע ווי ס'איז געווען א פראטעסט פון הונדערטער מענטשן אין פראנט פון דעם קאורט בשעת מ'האט אריינגעברענגט א פעדעפייל. אונז דארף מיר אויך די זעלבע טוהן, מען דארף גיין אין פראנט פון ברך מרדכי'ס הויז, אין פראנט פון די אלע חזירים, און מען דארף מאכן זיכער אז דער עולם באקומט די מעסעדזש אז אונז לאז מיר זיך מער נישט שטויסן פון קיינעם. אין די זעלבע צייט וויל איך אויך מודיע זיין אז אונז לייגן מיר פרעשור אויפן דזשאדזש, ער הייסט דזשאדזש קעלי, דאס איז דער אין ניו סיטי וואס ער דארף ארויסגעבן א דעסיזשן די וואך וועגן טורנער ווייל ער האט דאך ווייעלעיטעד די פראבעישן, מען האט אים שוין געטרייעט צו טרעפן א דזשאב ביי דעם מענדי גרינוואלד אבער עס איז דא אנדערע טשארדזשעס, סאו ביז ווילאנג אונז וועמיר האלטן די היט אן, און די צייטונגען זענען דארט, ביז דעמאלטס קען מען האפן ס'עט עפעס ווערן אז מ'עט דעם חזיר אראפ נעמען פון די גאס. יעצט איז אזוי, מען דארף קאלן, און מען דארף אריין קאלן כסדר, יעצט דעם דזשאדזש קען מען נישט קאלן, מען קען קאלן דעם די עי, די די עי שפילט דא אז ער טרייט אז מען זאל אים שטעלן אין תפיסה, עטס קענטס דאך די אלטע געים. יעצט די די עי הייסט זוגאבי, זיין טעלעפאון איז עיט פאר פייוו סיקס טרי עיט פייוו זירא זירא וואן, און איך האב שוין אריינגעקאלט דארט, כ'האב געזאגט די סעקרעטערי אז מענטשן העם האלטן אין איין קאלן, וועל כ'בעט אויכעט יעדער איינער זאל מזכיר זיין קעיס פון טויבענפעלד אז מ'האט אים ארויסגעלאזט פריי אן א דזשעיל, און יעדער זאל זאגן אז זענען מוחה, ווייל עטס קענטס נישט וויסן וויאזוי ס'העט זיך דרייען זאכן, סאו רעדטס פון דעם אויך. יעצט איז אויכעט כדאי מען זאל קאלן די פאליס דעפארטמענט, פאליס דעפארטמענטס טעלעפאון איז, עיט פאר פייוו, טרי פייוו סעווען, טו פאר, זירא זירא, טרי פייוו סעווען, טו פאר האנדרעט, איך בעט יעדן איינעם זאל אנהייבן אריינצוקאלן, כדי מען זאל מאכן זיכער אז דער טורנער באקומט די מעקסימום ביי לאו וויפיל ס'קומט אים, און מען זאל אויך רעדן פון טויבענפעלד'ס קעיס, אזוי זיי העם זעהן אז דאס איז נישט קיין דזשאוק דאס, איטס נאט. איטס נאט וויר נאט דזשאסט גאנא לוק אוועי פראם אלל דיס, דאס איז זייער וויכטיג, איך לייג עס ארויף היינט זונטאג ווייל יעדער איינער זאל האבן צייט צו קאלן. יעצט האב איך געוואלט פארציילן פארן עולם א מעשה, איך האב געוואלט אביסל רעאגירן דערויף, ס'איז ארומגעגאנגען פרייטאג א טעקסט אז אויפן מאנסי באס האט מען אנגערירט א יונגל, דאס יונגל זעהט אויס די מאמע האט אים אויסגעלערנט, די מינוט ווען איינער רירט דיך אן זאלסטו שרייען. די מאַמע איז פּונקט געװען אין דעם באַס. געגאַנגען די מאַמע. דאָס ייִנגל האָט זיך אױפֿגעשטעלט און געשריגן. געגאַנגען די מאַמע און זי האָט גראָד גענומען דעם סעלפֿאָן. זי האָט געהערט, מע האָט אָנגערירט איר ייִנגל און זי האָט געקאָלט. װעם? די רבנים? נײן, נײן, נישט די רבנים. זי האָט געקאָלט נײַן-װאָן-װאָן. גוט פאר האר ס'איז געקומען די פאליס און זיי האבן נישט געוואלט מ'האט אפגעשטעלט דעם באס אין ספרינג וואלי אין דעם שאפינג סענטער געקומען די רעמעפאו פאליס און מ'האט אים נישט געוואלט איינזעצן יעצט קודם צו צעלייגן די זאך פון אנפאנג ביז צום סוף דאס אז ס'איז געווען א יונגל וואס איז געפארן אויף די מאנסי באס מאנסי טרעיל וויל איך ענק זאגן קודם די גאנצע מעשה איז א שקר דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג ווייל ס'איז נישט דא אזא קאמפאני ווי מאנסי באס אינגאנצן. ס'עקזעסטירט נישט אזא זאך. דאס איז נחום ראזענבערג'ס באבע מעשיות. עה איך האב נישט ארויסגעשיקט גראדע דעם טעקסט אבער גארנישט. ס'איז אזוי אמת ווי אלע נחום ראזענבערג'ס דזשאוקס. נאכדעם איז אזוי. ס'איז געווען דארטן אחיה השילוני. מ'האט געוואלט ער זאל אונטערשרייבן פאר ירבעם בן נבט אז ער איז א צדיק און ממילא קען מען אים מכתיר זיין צו זיין א קעניג דעמאלטס האט זיך אפגעטיילט די מלכי יהודה מיט מלכי ישראל על כל פנים למעשה האט אחיה השילוני געזעסן מ'האט געמאכט איין פראבלעם מ'האט צאם געזעצט א צדיק מיט א רשע אזוי ווי מ'האט צאם געזעצט א צדיק מיט א רשע האט זיך אחיה השילוני נישט געכאפט אז מ'פארפירט אים האט ער געגעבן א זאג ירבעם בן נבט אפילו איך וועל הייסן דינען עבודה זרה וועט עטס מיך אויך פאלגן? אחיה השילוני זאגט חלילה מען טאר נישט, האט מען געזאגט ניין מיינט נישט חלילה מען זאל דינען עבודה זרה ער איז דאך א צדיק, ירבעם בן נבט איז א צדיק ער זאגט נאר ער וויל זעהן ווי שטארק דער עולם איז מיט אים, איז געגאנגען אחיה השילוני האט געקויפט זייער מעשה און האט אונטער געשריבן אויף ירבעם בן נבט און שפעטער האט ער חוטא ומחטיא את הרבים געווען דער ירבעם בן נבט און דאס האט זיך גערעכנט אן עונש פאר אחיה השילוני. ואף אחיה השילוני טעה וחתם ווער ס'געדענקט דעם הייליגן רעבנ'ס תורות על כל פנים דאס איז געווען דער ביטערער אומגליק דעמאלטס שפעטער שטייט אין די קבלה ספרים געמוזט נאכאמאל אראפ קומען אויף די וועלט ער איז געווען א גלגול פון רבי שמעון בן יוחאי האט א טייל מקובלים רבי שמעון בן יוחאי האט מתקן געווען וועגן דעם זינגט מען מקום בחר בשמיה עם הנביא אחיה זה מבני עליה אדונינו בר יוחאי למעשה איז אבער אזוי. למעשה איז יעצט וויל איך ענק זאגן דא לענינינו. דער עולם האט געשיקט א טעקסט ער האט אנגעכאפט א יונגל האט ער דען אנגעכאפט? זענטס נאריש ער האט אנגעכאפט ער מיינט נישט מען האט אנגעכאפט עטס קלערטס דען אז ס'איז מעגליך אזוי ווי מ'האט דארט געפרעגט ס'איז מעגליך אז ירבעם בן נבט זאל הייסן דינען עבודה זרה עטס קלערטס דען א מענטש וואס ער איז אן ערוואקסענער פון פערציג יאר אלט עט גיין טאטשן א בחור א יונגל אין א פאבליק באס קודם וואלט ער נישט געטאטשט א יונגל. ווייל קיינער האט דאך דאס נישט געטוהן ביז היינט, נאר דער משוגענער נחום ראזנבערג האט משוגע געמאכט די שטאט אז יעדער טוט עס, אבער דאס האט דאך קיינער נארמאל נישט געטוהן, נאכדעם איז ער דאך א גראון אפ, ער האט דאך א פעמילי, ער האט א ווייב, ער האט קינדער, ער באלאנגט דאך ערגעץ, ער דארף דאך אהיים קומען זאגן יום השישי, ער איז דאך געפארן אויף מאנסי, סאו ביטווין אלל די קרעקס עסייד, עטס האלטס אז דאס איז אמת? אה! ס'איז שקר די גאנצע מעשה, ס'איז אזוי ליגנט ווי אלע נחום ראזנבערג'ס ליגנט. און נאכדעם לאמיר פארשטיין בכלל. האט דען נישט די מאנסי באס א ווידיאו ווי גייט די מאנסי באס? סאו בקיצור רבותי דאס איז א דזשאוק די גאנצע זאך, ס'איז געווען עיבוד. ווילסט אויך פארשטיין? זאגסט מ'האט געטאטשט א קינד. וואס איז דען די פראבלעם פון טאטשן א קינד? איר ווייסט דאך אז ביז יעצט, ביז אפאר יאר צוריק ווען כ'האב געעפנט דעם האטליין איז עס געווען מותר לכתחילה. סאו ער איז נאך פון די וואס האבן נישט מקבל געווען נאך די תורה אין בארג סיני, ער האלט נאך אזוי ווי די אלטע אזיאטישע מארמאראשער פערד. אז מען מעג טאטשן א קינד, סא וואס איז געשען דא די עוולה? סא וואס דרייט מען אן א שטאט? כ'פארשטיי נישט אינגאנצן וואס דא גייט פאר. און נאכדעם איז אזוי, דער באס האט געמאכט זייער א שטארקן טורן טו דע רייט, און נאכדעם טו דע לעפט, און זיין הענט איז פער צופאל נאר ארויפגעפאלן אויף יענעם, ער האט נישט געטאטשט, זיין הענט איז אריינגעפאלן צווישן דעם קינד'ס פיס, און וואס וויל מען דא בכלל? עניוועי, ס'איז א גוטער דזשאוק פאר עיפריל פולס, ס'איז נישט עיפריל באט ס'איז פולס, עניוועי. לאמיר צוגיין דא צו די זאך, לאמיר באהענדלען די זאך פון אלע אופנים. די ערשטע זאך דארף מען אונז באהענדלען אז כ'האב ענק געזאגט רבותי אויפן באס טאטשט מען קינדער. איך האב ענק שוין געזאגט דאס הונדערטער מאל. כ'האב געבעטן דעם אונער פון די באס קאמפאני אז ער זאל אריינלייגן ווידיאו, האט ער מיר געזאגט יא ער האט אריינגעלייגט אין אפאר באסעס, נאר איך פאר זייער אסאך לעצטענס ארויס אויף מאנסי זעה איך ער איז א ליגענער, איך פרעג די דרייווערס ס'איז דא דא ווידיאו, ניין. פרעג איך נו וויאזוי ארבעט דאס? איז נעכטן נאכט איינער פון די וואס זענען א שייכות מיט די באס קאמפעני האט זיך נישט געוואלט ס'זאל גיין היינט אויפן האטליין, זאגט ער מען מוז פארשטיין אונז האמיר לאמיר זאגן פֿערציק באסעס און פֿינף האבן ווידיאו מילא האט יעדער מורא אז אפשר פארט אין די ווידיאו באס, זאג איך דו משוגענער וואס דו ביסט מען זעהט דאך צו ס'איז דא א ווידיאו, ס'איז אן איי וואס ס'שטארט ארויס מען זעהט עס אין די פראנט פונעם באס מען זעהט עס אין די בעק פונעם באס און מען זעהט עס אינמיטן באס, מיין נישט אז די חזירים זענען נאיוו זענען דאם ען. סטופיד, סאו איך וויל פארשטיין פארוואס זענען די אידן אזוי נעגלידזשענט אין יעדע זאך? ער האט שוין אריינגעלייגט ווידיאו ווייל ער קריגט א דיסקאונט אין די אינשורענס האט ער עס געלייגט נאר אויף פֿינף באסעס צו אויף צען און די אנדערע צוואַנציק לויפט מען ארום אן א ווידיאו? פארוואס? איך פארשטיי דאס נישט, דאס קינדער ביי דיר נישט אזוי פיל ווערט וויפיל די דיינע פארשטינקענע פאר טאלער? כ'געדענק ער האט זיך געשלאגן אמאל מיט חזקל אביגדור איינהארן איז ער געגאנגען און נאכגעפארן מיט זיין טאטן פאר חזקל אביגדור און חזקל אביגדור האט אים א רוק געטאן מיטן באס דורך די בעק אזוי אז עס זאל נישט קענען הייסן ער האט עס געטוהן אן פורפעס, און ער האט דא געהארגעט דעם טאטן פונעם באס קאמפעני מאנסי טרעיל, אז דיין טאטע איז ביי דיר נישט ווערד גארנישט, נו איז דאך זיכער אז די קינדער זענען נישט ווערד גארנישט, און אין וואסערע אן ענווייראמענט לעבן מיר אונז, פארוואס לאמער זיך אונז פון די אלע חיות? זיי נעמען פון אונז געהעריג געלט, זיי זענען געגאווערנט אונטער די סטעיט טרענספארטעישאן, און מען דארף אויפקאלן טרי וואן וואן און מען דארף זאגן ליסן אונז זעמער מיסטריטעד. פאריגע וואך מוצאי שבת קום איך אריין מיט א באס, דער באס בלייבט סטאק דא אין ווילימסבורג, יעדער האט פעקלעך, מען דארף עס אהיים שלעפן, מען פארלאזט זיך אז דער באס פארט דורך ווילימסבורג בלייבט ער סטאק, זיי נוצן די ארגסטע באסעס, די שוואכסטע מאטעריעל, קויפן די ביליגסטע דזשאנק, און טאמער מען וועט מאכן אן עקסידענט, און א פינף מענטשן וועלן געהארגעט ווערן, עס וועט זיין א לאו סוט, און מען זאל זאגן מי נאו ספיק אינגליש, ס'איז נישט מיינס, ס'איז א. קאנגריגעישן, איך ווייס וויאזוי, איטס אנבעליוועבל, אונז זעמיר ממש כצאן לטבח, ווי דאנט וואנט דיס ענימאר, מען לאזט קיינעם נישט ארויף אויפן באס אומבאצאלט, יעדער באצאלט א פול פרייז, זיי באקומען פון די גאווערמענט פאר יעדן טריפ כווייס נישט וויפיל הונדערטער דאלער, זאלן אויפהאלטן די אפסטעיט, די רורעל עריעס. עס איז נישט דא קיין שום ריזען פארוואס אונז זאל מיר באקומען סערוויס ווי בהמות ווי ענימעלס, עס איז נישט די אלטע צייטן, יוסל שארמאשער האט געקויפט אן אלטן באס און איז געפארן און מען איז אנגעקומען האלבוועגס ביז די קעמפ, די טעג זענען פאריבער רבותי, יו העוו טו ספיק אפ פאר יור רייטס. יעצט וויל מיר וויסן פארוואס האט נישט יעדע באס א ווידיאו? אונז פארלאנג מיר עס, אונז טראג מיר דארטן קינדער, אנעטענדעד קינדער, קינדער וואס זענען אכט, ניין און צען יאר אלט וואס מען שטעלט זיי ארויף אין מאנסי און זיי קומען אן אויף ווילימסבורג אדער אויף בארא פארק, אדער פארקערט מען שטעלט זיי ארויף אין ווילימסבורג בארא פארק און זיי קומען אן אויף מאנסי, מען מוז האבן א ווידעא. יעצט איך פארשטיי נישט לונגערן, דו ביסט א מיליאנער, דו האסט א ביזנעס, דו האסט אלעס, וואס דארפסטו בעקן די חזירים, מילא דער רב בעקט דעם חזיר, ער האט פון אים אפאר טאלער, אבער וואס האסטו יעצט? יעצט האסטו א גאנץ שטינק, און ווען איך זאל האבן אביסל מער צייט ברענג איך דיך ווען אונטער. נאר אגעין, כ'האב נישט די צייט, און חוץ פון דעם בין איך נישט דא יעדן איינעמ'ס גארביטש אויפצועסן. יעדער וויל איך זאל אים קייען די פיש פארן עסן, און ער זאל קענען האבן פיש אן ביינער צו קייען.

יעצט איך בין נייגעריג צו זיי האבן געהעריגע אינשורענס, מען האט איבערגעטרעטן פאריאר צו פארצווייער א קינד אין שניי אין ספרינג וואלי אינעם שניי, איך בין נייגעריג צו מען איז נישט אריינגעלאפן צום רבי און דער רבי האט געזאגט ליסן איך בין א שותף דא און דארפסט נישט מאכן קיין שום לאו-סוט, איך ווייס מען האט אמאל איבערגעטרעטן א פרוי מען האט איר געמוזט אראפנעמען א פיס, זיך ארומגעריסן צו יא דא אינשורענס צו נישט דא אינשורענס, וואט קיינד אוו נאנסענס איז דאס, פארוואס זעמיר אונז ארגער, פארוואס זעמיר אונז די ארגסטע הינטער פון שטאט, נאכדעם קומען זיי זאגן מסירה מסירה. סאו אנבעליוועבל וואס מען טוט מיט אזא עדה אידן. נאכדעם לאמיר גיין ווייטער. דער דרייווער איז א רוצח אז ער איז ווייטער געפארן. ער האט געדארפט וויסן שבת אהער שבת אהין ס'איז ערשט צוויי צוויי דרייסיג איך האב געהערט א יונגעל שרייען שטעלט מען אפ דעם באס. מען גייט ארויס און מען קאלט די פאליס, זאגן ליסן איך בין דא אויף א מעידזשער הייוועי איך בין סטאק האט מאלעסטעט א קינד. קודם פארט ער אריין ביז ספרינג וואלי, האט ער געטשענדזשט פון סטעיט צו סטעיט, פון ניו דזשערסי אויף ניו יארק, איז אנגעקומען די פאליס און זיי האבן געזאגט זיי זעצן נישט איין. יעצט מענטשן מיינען אז די פאליס האט אים נישט איינגעזעצט ווייל ס'איז אפגעשמועסט מיט זאגארי מיט שרול הגר המצרי, קען זיין אז נישט, ס'קען זיין ביי לאו קען ער אים נישט איינזעצן פאר א קריים וואס איז געשען אין ניו דזשערסי, ס'מוז נישט זיין אז דאס האט צוטוהן מיט די אלע שייגעץ שטיק. נאר אויף אזויפיל האט עס יא צוטוהן מיט שייגעץ שטיק, אז מ'האט אים געדארפט אפהאלטן, ווארטן ביז ס'קומט ניו דזשערסי פאליס און אים איינזעצן, און דאס האט מען נישט געטוהן, ווייל אויף אזויפיל האבן שוין די אידן מיט זייער וואוט, מיט דעם אברהם יענקל האראוויץ דער ימח שמו'ניק, דעי דער דער גרויסע רעבע איז א גרויסע רעבע איז ער, מעליץ דזשיקוב, יא, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ער וואלט נישט געטארט אוועקלאזן דעם מענטש, זאגן אנטשולדיגט איך ברענג די ניו דזשערסי פאליס. נאר וואס, אויף אזויפיל האבן מיר דאך שוין אז טשיילד אביוז איז מותר לכתחילה. און פארוואס די באס דרייווער האט זיך נישט אפגעשטעלט? איך האלט אז די פרוי זאל סוען דעם באס דרייווער. ער האט זיך געדארפט גראד אפשטעלן. ער האט א רעיפיסט אויפן באס? גרעיהאונד האט אזוי געטון, איך ליין איבעראל. און אויב זיי ווייסן נישט די לאו זאלן זיי נישט דרייוון. גרעיהאונד, ס'איז געווען אמאל איינער האט געטאטשט, האט ער אפגעשטעלט דעם באס אינמיטן א מעידזשער הייוועי און גערופן פאליס, איך פאר נישט ווייטער, איי דאונט טאטש דיס באס. און אזוי דארף מען טון. נאר וואס. אידן, ווי מען איז געוואוינט דער יחזקאל הנביא זאגט, רש"י זאגט אינם כבהמות בעיני, דער אייבערשטער זאגט כאטשיג אז די רועי ישראל קוקן אן ווי בהמות, דאס איז אין יחזקאל ד ל"ד, רש"י אבער ניין דער אייבערשטער זאגט נישט ווי בהמות, אבוויעסלי אין אייבערשטנ'ס אויגן זעמער ווי מענטשן נישט ווי בהמות, אבער דא זעמער בהמות, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, יעצט גייט זיך טון א נייע פרשה, די פרוי קען איהם נאך איינזעצן, זי ווייסט ווער יענער איז. די פרוי דארף נעמען יעצט און זי דארף אים איינזעצן, זי דארף גיין אין פאליס סטעישן פיילן א געהעריגן קלעים, און זי דארף אויך פיילן אויפן באס דרייווער א קלעים אז ער האט גענומען א וויקטים אינטערסטעיט אויך, מען דארף דא מאכן אזא מין לא סוט אז ס'זאל פלאקערן, נישט עס דורך לאזן, נאר וואס? וועט זיין איינס פון צוויי זאכן, אדער וועט מען סטראשען די מאמען, אדער וועט מען איר געבן אפאר טאלער, פאר דעם יעדער פאלט פאר, עוועריבאדי פאלס פאר איט. באט למעשה? למעשה איז דא אבער א מורא'דיגע זאך, מתוך שבחה בא לידי גנותה, אדער פארקערט, מתוך גנותה בא לידי שבחה, ברוך השם אז קינדער שרייען שוין. וויאזוי עס האט זיך אויסלאזן דאס מאל, איטס נאט איטס אירעלעווענט. עז טיים גאוס ביי העט זיך עס אויסלאזן אזוי ווי אונז וויל מיר, נײַן וואן וואן. צו ס'עט יעצט אזוי זיין, צו ס'עט נישט אזוי זיין, קודם דאס קינד האט געשריגן, ס'איז נישט צוגעקומען צו א שחוסה, דאס קינד דארף גראד גיין פאר העלפ, און אויף אזויפיל אז דער עולם האט כמעט נישט מורא צו שרייען. און די מאמע האט געקאלט נײַן וואן וואן. יעצט אויב מען דארף סופארט, על איך מיט אייך מיטגיין? אדער איך וועל מיט אייך מיטשיקן איינעם? איר קענט קאלן מיין נומבער, נײַן וואן סעווען פֿײַוו סיקס טו טו טו זיראו וואן. יעצט לאמיר גיין צום פשט. ווי קומט דאס טאקע אז א מענטש טאטשט אזא קינד? יעצט איך האב געהערט דעם נאמען פון איינער וואס האט געזען אין פיקטשער. כ'וויל נישט זאגן דעם נאמען ווייל כ'בין נישט הונדערט פראצענט, כ'ווייס נישט צו יענער איז הונדערט פראצענט עקיורעט, אבער טאמער איז עס דאס וואס יענער וואס יענער טאמער ס'איז דער מענטש איז ער אן אי די פי, דאס מיינט עמאשענעל דיסטורבד פערסאן. יעצט דאס וואס איך האלט ענק אין איין זאגן, רבותי, אמאל אז איינער איז געווען משוגע האט מען געזאגט ער איז א משוגענער און מ'האט עם געשיקט אין א משוגעים הויז און ער האט דארט נאכגעלעבט א גאנץ לעבן, היינט הייבט מען אן אזוי, ער איז מעניק, ער איז אפ, ער איז דאון. ער איז דעפרעסט, ער איז סקיזאפרעניק, ער איז בייפאולער, וויפיל נעמען איר ווילט איז דא פאר דעם, און אנשטאט מען זאל אים האלטן אין א משוגעים הויז, ס'קאסט צופיל געלט פאר די גאווערמענט, זאגט מען זיי גייטס ארויס אין דער גאס, טריי יור לאק, כאפ אמאל א קינד, דערווערג א קינד, הארג א קינד, רעיפ א קינד, רעיפ אן עלטערע פרוי, הו קעירס, מען קען יענעם נישט וועגן דעם האלטן פאר גרויס געלט אין א משוגעים הויז, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, פאר גוד. און דאס איז וואס איך טריי יעדן מסביר צו זיין. מיט די נארמאלע מענטשן קען מען זיך דורכקומען, מ'האט זיך שוין אנגעשראקן זיי, ווייסן עס קאסט א פרייז, זיי גייען נישט טאטשן. ס'איז אבער דא א סערטען אמאונט אוו משוגעים, אדער א סערטען אמאונט אוו אדיקטעד מענטשן צו סעקס, און מיט די מענטשן גייסטו אין ערגעץ נישט אנקומען, מיט די מענטשן ביסטו אויף גרויסע צרות. כ'האב ענק פארציילט, פאר צוויי יאר, ס'איז געווען צוויי פארטאגס, ס'איז געווען ווען יעדער זאגט תיקון ליל שבועות, איז געווען א יונגל, דאס יונגל איז ארויסגעלאפן, אביסל שפילן זיך, צוויי פארטאגס מעג ער זיך שפילן, למעשה איז צוגעקומען איינער וואס איז ארויסגעקומען פון א משוגעים פעסיליטי וואס אוהעל האט, און ער איז צוגעגאנגען צו א בחור פון דרייצן צוועלף דרייצן יאר, און ער זאגט אים קוק דו האסט א ריס אין די הויזן, זאגט ער קום שנעל ווייל דו שעמסט דיך איך וועל דיר עס צונייען קום דא אריין אין די עלי דאס יונגל הערט מיך אויס זיין טאטע הערט מיך אויך אויס זיין טאטע איז א רב אין יונג איזריעל און ער איז אריין געלאפן צום טאטע מיט איין אטעם טאטי סאמבאדי וואנטס טו טאטש מי אנאפראפריעט טאטע איז ארויס געגאנגען שבועות ביינאכט יעדער איז נאך געלאפן ווייל אז דער רב לויפט לויפט דאך יעדער נאך בקיצור און דער סוף איז געווען. אז דער רב האט געזאגט איני זז משם עד שמוחלין לי, מען רירט זיך נישט ביז מען קאלט ניין וואן וואן און מען טראגט אים צוריק אין משוגעים הויז. דאס איז דאך אונזער פראבלעם, אונז האב מיר אדער קראנקע חולי רוח, אדער קראנקע וואס האבן שוין אזויפיל יאר געטאטשט זיי קענען זיך נישט אפגעוויינען, און שוין, ענד אור טשילדערן העוו טו בי סעיף. סאו ווי סעיף קען א מענטש זיין אז ער לאזט זיין קינד פארן אינעם באס און ער אליין פארט מיט, די פרוי איז מיטגעפארן, און איינער זיצט דארטן און ער טאטשט אים? און דאן ווערט מען געוואויר ער איז אן EDP, אן עמאושענעל דיסטורבד פערסאן, אבער זיין טייטל איז מיר נישט וויכטיג, דערווייל האט ער דאס יונגל געהארגעט. דאס איז א מורא'דיגער חורבן אין וואס אונז לעב מיר. איך האלט נאכאמאל די פרוי זאל גיין סוען די מאנסי באס טרעילס, מאנסי באס קאמפאני, און זי זאל סוען די פאליס פאר נישט ווארטן ביז ס'גייט קומען דזשערסי פאליס. מען זאל מאכן דא גראב געלט פון לאוסוטס אליינס ביז זיי וועלן זיך אויסלערנען זיך אויסלערנען אז די באס דארף האבן קעמערעס, ער טראגט קינדער, ער טראגט טינעידזשערס, ער טראגט מיינערס, ער האט באסעס וואס טראגן אהיים די קינדער יעדן פרייטאג, דער איז נאו ריזען פאר דיס גארבידזש, און אזוי ווי מ'האמיר ברוך השם סוקסידעט ביז יעצט, די חזירים אראפצונעמען פון די גאס, גיימיר יעצט מערצעשעם נעמען. נישט נאר זיי אראפנעמען פון די גאסן נאר די אלע באסעס און די ישיבות גייען זיין סעיף. אזוי ווי אין די ישיבות און אין די ישיבה באסעס איז שוין דא די ווידיאוס אזוי דארף מען מאכן אין אלע קאמערשל באסעס און ווען נישט זאל מען זיי נישט דינגען יעדער זאל זאגן כוויל דינגען א באס ווען מען זאל אריינברענגען בחורים פון די ישיבה צו וואס צו טראגן אין קעמפ זאל מען זאגן אנטשולדיגט איך וויל האבן א באס מיט ווידיאו און דער אמת איז, איך האב גענומען א קורס אין קאמיוניקעישאנס, עס איז מורא'דיג גרינג אז די ישיבה זאל קענען פאלאוען דעם באס די גאנצע צייט. ישיבה האט דאך אויך ווידעא, ווער ס'זאגט ער האט נישט אינטערנעט איז דאך סתם א ליגענער, יעדער האט דאך עס, איז במילא קענסטו דיך קאנעקטן מיט זיין אינטערנעט, ס'איז דא א קלייניגקייט וואס מען קען צוקויפן, און יענער געט דיר זיין קאוד, און דו קענסט זען די גאנצע צייט ווי דער באס פארט, און דאס וועט זיין עווענטשעלי וועט עס זיין. ס'וועט נאר נאך קאסטן אפאר קרבנות צווישן. עניוועי. דאס איז די פרשה מיטן באס. ס'איז יא געווען. למעשה הער איך אז יענער איז אן אי די פי. צו די מאמע וועט פרעסן טשארדזשעס צו נישט ווייס איך נישט ווי ער איז. צו מ'האט אים געטראגן א משוגעים הויז. צו מ'האט אים סתם נישט איינגעזעצט. די פאליס האבן אוועקגעוואקט און די מאמע דארף יעצט גיין פרעסן טשארדזשעס ווייל איף שי העז טו שי שוד דו איט. ענד דעטס איט. יעצט לאמיר גיין איין סטעפ פארווארד. ווער ס'הערט מיך אויס כסדר הערט אז מיין האטליין איז ריפיעט, איך בין נישט מחדש דא חידושים, ס'איז פארט די זעלבע. איינער האט מיר געזאגט זייער א גוט ווארט, מ'האט ארום געשיקט אזא אימ. אזא דאס אזא ספיטש אז דויד'ל סקווערער איז א ספר תורה, זאגט יענער יא ער איז א ספר תורה, פרעג איך אים פארוואס, שרייבט אים אריין ווייל יעדע וואך גייט א נייע פרשה דארט, יעדע וואך איז א נייע צרה, עניוועי. למעשה ביי מיר איז אויכעט ס'איז א ס'איז יעדע וואך א נייע פרשה אבער ס'איז די זעלבע בעסיקלי ס'איז סעיף גארדינג טשילדרען סאו יעצט וויל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך הערטס אויס מיט שכל וואס איך וויל ענק זאגן ווער ס'הערט הערט איך האב גערעדט פאריגע וואך אז איך בין געגאנגען דא אין די גאס און פון בעדפארד אראפ קליימער האט זיך אריינגעדרייט א באס וואס דער באס איז געפארן מסתמא זיבעציג מייל א שעה און ער האט זיך אזוי שנעל געדרייט אז אלע קינדער זענען געפלויגן אויף איין זייט. זיי האבן אלע געשריגן אה! ס'איז געווען נאמבער צוויי, וואס נאמבער צוויי? און דאס איז געווען פון קאטשקעווער ישיבה. כ'האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין, באט יעדער ווער עס וויל נישט נעמען עקשען, פיין, נעמטס נישט. למעשה דעם פרייטאג איז געשען אז מ'האט איבערגעפארן אויף טויט א פרוי. יעצט דער דרייווער, יעדער קען אים, איז זייער א רואיגער מענטש, ער איז א פיינער מענטש, ס'קען זיין ס'איז נישט זיין שולד געווען. ס'איז דא נעבעך איינער א וויזשניצער, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז זייער קראנק, ער האט נעבעך איבערגעפארן א קינד, מאנכע זאגן אז ער האט נישט איבערגעפארן נאר אן אנדערער האט עס איבערגעפארן און ער איז געשטאנען דארט האט מען אים חושד געווען, ס'איז נישט קיין חילוק. למעשה איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס דא גייט פאר, די באסעס פארן ווילד ווי חיות, און די פרויען זיצן און טעקסטן און לויפן צווישן די קארס, די פרויען האבן נישט ארויס פונקטליך אז דער באס האט עיר ברעיקס, ווען דו דרייווסט א קאר ביסטו אַכציק פראצענט אין קאנטראל, טאמער פארסטו צו שנעל ארבעט נישט די סטירינג געהעריג, די סטאפ ברעיקס ארבעט נישט געהעריג, אפילו דאס פאוער ברעיקס איז א לימיט וויפיל דו קענסט סטאפן, און ווער ס'האט עיר ברעיקס ווייסט אז ער איז אינגאנצן נישט אין קאנטראל, פופציג פראצענט אין קאנטראל. די עיר ברעיקס זענען געסעט אז ס'זאל אים אפשטעלן שטאט. דעטס איט. פארוואס? ווייל דער חשבון איז אז אויב ווערט געהארגעט איין פרוי, און אז דו מאכסט א משוגענעם שארט סטאפ ווערן געהארגעט אלע קינדער אין באס. יעדער ווערט צובליטיגט. זאגט די גאווערמענט א סעקריפייס וואן לעידי פאר די באס. סאו די פרוי איז א כפרה פאר די עירברעיקס. כ'ווייס נישט, זיי ווילן זאגן אז זי האט געטעקסט, יעצט גייט מען דאך ארויסקומען מיט אלע פארשידענע מינע זאכן, אבער דאס קענט איר וויסן, דער וויזשניצער באס דרייווער האט קיינמאל דאס נישט אראפגעשלינגען, ער איז טויט קראנק, ער איז כמעט ווי אויפן וועג ארויס. און אלעס איז געקומען פון דעם ווייל ער האט זיך נישט געקענט מוחל זיין ער האט איבערגעפארן א קינד, צו מהאט געזאגט ער האט איבערגעפארן צו ער האט טאקע איבערגעפארן סאיז נישט סאיז שוין נישט וויכטיג איך קען דעם דרייווער דער דרייווער גייט זיך קיינמאל נישט מוחל זיין איך קען אים ער איז א שכן וואוינט נישט ווייט פון אונז א סאלידער מענטש א נארמאלער באזעצענער מענטש וואס כהאב אזא מענטש נישט געזעהן אין די גאנצע געגנט אזוי סאליד און נארמאל און באזעצן אים האט עס נעבעך געמוזט פאסירן. ער וועט זיך קיינמאל נישט מוחל זיין. ס'איז דא איינער האט איבערגעפארן א פרוי און האט זי געהארגעט אויף טויט, הער איך ווי ער זאגט פאר איינעם לוק שי וואס סעווענטי, שי וואס עיטי, שי קאדנט ריזיסט דעם זעץ. ס'איז דא מענטשן דעי קאדנט גיוו קעיר לעס. ס'איז דא מענטשן וואס האבן נישט קיין הארץ פאר מענטשן. ס'איז דא שוחטים למשל האבן נישט קיין הארץ פאר בהמות און פאר עופות, זיי טוען עס ווערי קאלד בלאדי. און גוט, דער אייבערשטער האט געהייסן ס'איז הלכה למשה מסיני, און פון דעסטוועגן דאך זאגט די גמרא ווער ס'איז מזל מאדים ווערט א שוחט, נישט יעדער קען פארגיסן יענעמ'ס בלוט אפילו פון א טשיקן איז אויך אים שווער צו פארגיסן דאס בלוט, למעשה ס'דא מענטשן וואס קענען פארגיסן מענטשליך בלוט און ס'באדערט זיי גארנישט, משה משוגענער פרידמאן האט געשיקט א היטמען ער זאל מיך הרג'ענען, און קאטשקע ורוב'ס משפחה דעי אילעוויטשלעך זיי זענען געגאנגען און זיי האבן מיך אנגעקאלט און געסטראשעט, דו הער וואס דא טוט זיך.

האסט עפעס א פראבלעם משה? משה רייניצער האט נישט געהאט קיין פראבלעם הארגענען אלע יונגעלייט אין שטאט סאטמאר און אויפהייבן דעם רעבענס בעכער פרייטאג צונאכטס צו קידוש. סאו וואס היינט זעמער בעסער געווארן? היינט איז אכשר דרא? משה משוגענער פרידמאן הייבט נישט אויף קיין בעכער אויך נישט פארן סאטמארער רעבען. עניוועי לאמיר גיין יעצט צו די זאך. כ'האב אים געבעטן אז מ'דארף זייער וואטשן, די באסעס פארן ווי חיות רעות, ווען איך ענדיג דאווענען איז בערך א קוואדער נאך אכט, אה יעצט ווייס איך, איך האב דאך נישט קיין בית מדרש, איך וואק ארום פיר מאל וויליאמסבורג, און איך קום אהיים און איך זאג אז כ'האב שוין אפגעדאווענט, בערך א קוואדער נאך אכט וואק איך אהיים, קומט מיר אויס צו גיין דארטן ביי מארסי, ס'קומט זיך צוזאם מארסי עוועניו און ס'קומט זיך צוזאם דיוויזשן, און ס'איז זייער א שווערע טורן דארטן, ס'איז דא ווער ס'דרייט זיך נאר פֿארטי פֿייוו דעגריס פארט ארויף פון מארסי אויף דיוויזשן, און ס'איז דא ווער ס'דרייט זיך א העווי טען דעגרי קורוו און ער פארט אריין אויף מארסי עוויניו אריין טאווארדס וויליאמסבורג טאווארדס ראס סטריט, איז דארט דא א פרוי וואס זי קראסט די קינדער יעדן טאג שרייט זי אויף די באסעס איך גיי דארט דורך זי מאכט קולות די באסעס פארן ווי די חיות! און זיי ווילן כאפן די לייטס ווייל דארט איז א לאנגע לייט, ס'איז דא דריי לייטס דארטן, און זיי געבן זיך א פאר אפילו די לייט איז שוין רויט, און זי קראסט נעבעך די קינדער, זי ווייזט זיי קום, שי דאזענט נאו אז די משוגעים פארן דורך די לייטס. ס'איז דאך ממש א אומגליק וואס מען טוט מיט אונזערע קינדער. איך האב שוין גערעדט אסאך מאל וועגן דעם, כ'האב אפילו אמאל איינמאל האט זי געזאגט, כ'זעה עפעס א נאמבער פארטי טו, ס'האט מען נישט געוויסט וועלכע באס, האט זי געפרעגט צו איך ווייס ווער דער דרייווער איז, זאג איך אים ניין איך קען דא קיינעם נישט איך בין אין חרם דו טארסט נישט רעדן מיט מיר, עניוועי וואס איך וויל זאגן איז איך גיי יעצט ארבעטן אויף א לאו אז יעדע באס די סקול באס זאל האבן אינדרויסן דעם נאמען פון דעם ישיבה פאר וועם ער ארבעט מען זאל קענען גראד אפקאלן, ס'וועט ווערן געמאכט זארגטס ענק נישט אז איך זאג ענק מ'וועט עס מאכן וועט מען עס מערטשעם מאכן. ס'וועט נעמען אביסל רעזיסטענס ס'וועט מסתמא זיך אנהייבן צו צושטויסן אבער ס'גארנישט. סאו איך וויל זאגן פאר יעדן איינעם אז מען דארף זייער שטארק וואטשן און פונקט אזוי ווי דו פרעגסט די קינד וועגן טשיילד סעיפטי פרעג אים וויאזוי די דרייווער פארט ס'א חלק פון שיקן א קינד אין חדר פרעג אים וויאזוי פארט די באס דרייווער פארט ער ווי א משוגענער צו נישט און נאכדעם איז אזוי דער וואס האט איבערגעפארן איז זייער א איידלער מענטש

אינגערמאן מען דארף האבן העווי סייקייעטרי מיט הילף און ער זאל אוואדע קענען מצליח זיין ווייל אויב נישט איז אונטערגעברענגט נאך א שטוב און וואס האט דער אינגערמאן געטון איז געגאנגען נעבעך זוכן פרנסה אוי בנפשו יביא יביא לחמו יוי יוי יוי יוי אוי יוי יוי. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך ס'געבט אמאל די עקספרעשן בליינד עז ע בעט א מענטש. זעהט. טאמער איז ער חלילה בלינד האט ער א שטעקן, א קעין. ס'איז דא א בעט, זעהט נישט. ער האט צוויי ענטענעס, דאס פיעלט. ס'איז אזויווי א רעדאר סיסטעם, ס'פיעלט. אזוי ווייסט ער ווי ער קלאפט אריין און ווי נישט. אונזערע פרויען זענען אויך בליינד עז ע בעט. זיי נעמען דעם קערידזש, זיי שטופן עס ארויס צווישן צוויי קארס, און זיי פארן ארויס דערמיט. אז די קאר מאכט א שארט סטאפ, טוהט זיך ארום דרייען, איז גוט. און ווי נישט איז דאס קינד זיין די ענטענע וואס מ'האט געזעהן אז מ'איז שלעכט געפארן, מ'האט געכאפט א זעץ. איך זאג אייביג די פרויען אז דו קענסט נישט זעהן דארפסטו גיין בעקווארדס מיט דיין קערידזש, דאונט מעיק יור סעלף איזי גיין פארווארד ווייל דו וועסט ווערן א קריפל און דיין קינד וועט ווערן חלילה א קריפל, דאונט דו איט, דו וועסט ווערן אימאשענעלי דיסטורבד אז דו וועסט פילן אז דו האסט געשעדיגט דיין קינד, סאו בי ווערי קערפול וואט יור דואינג, און בכלל איז דא נאר ווי מען מעג קראסן דארט ווי סאיז דא די צוויי ווייסע ליינס, יו דאונט דזשאסט וואלק ביטווין קארס, פארשטיי גוט די דרייווער קען דיך נישט זעהן און ווען יא קען ער נישט מאכן גענוג שנעל א שארט סטאפ, און אסאך מאל אז ער גיבט א קער מיט די קאר אויף די אנדערע זייט פארט ער א העד אן קאליזשן מיט א צווייטן, סאו רבותי יו העוו טו פראטעקט יור טשילדרען ענד וואטש יור טשילדרען און ארויסגיין מיט די סעיפטי, און דעמאלטס אז דו וועסט טון אלעס וואס דו קענסט, זאגט דער אייבערשטער דו טו און איך וועל דיר העלפן, שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן. אז ס'זאל שוין נישט געשעהן קיין מכשולות. איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, גיי ענק זאגן א ווילדע זאך, קען זיין די באס קאמפעני וועט עס נישט ליב האבן, נאר נישט נאר ער האט מיך נישט ליב, אסאך מענטשן האבן מיך נישט ליב, סאו טו בעד. איך וואלט געזאגט א פרוי אז דו גייסט ארויף מיט דיין קינד אויפן באס, דיין קינד נעמט דאך עניוועי אויף א פלאץ ביי די מענער, נעם אים אויף די פרויען זייט. ווי שטייט אז די קינד דארף זיצן ביי די מענער, איינער זאל אים אנכאפן? און אז דו שיקסט אים מיטן באס אליינס, דארפסטו אים אויך אנזאגן, ליסן ביז נאך פאר צען עלף יאר, גיי זיץ ביי די פרויען, ס'איז זעלטן אז א פרוי זאל אנכאפן א יונגל אין א באס, מענער האבן שוין אסאך אנגעכאפט, און בכלל דא גייט זיין א מורא'דיגע לאוסוט, שיע קליין טענה'ט אז ער האט נישט קיין שום רעכט צו כאפן מענטשן אויפן מאנסי באס, דאס איז זיין טעריטארי, אויב איז דא א יונגל וואס מען קען אים כאפן דארף ער שיע קליין כאפן, ער גייט פיילן א העווי לאוסוט יעצט, סאו די באס איז שוין מוחזק אז מען כאפט קינדער, און מען טאטשט, סאו נעקסט טיים שיקט די קינדער אויף די פרויען זייט. די פרוי האט נישט קיין פראבלעם צו זיצן מיט דיין קינד, און דיין קינד האט נישט קיין פראבלעם צו זיצן מיט א פרוי. טאמער דו ביסט די מאמע איז דאך זיכער גוט, קען ער דאך זיצן לעבן דיר. און טאמער נישט שיקט מען צוויי קינדער זאל איינער זיצן לעבן צווייטן. עניוועי, באלד וועט די באס קאמפאני אפקאלן ס'וועט אנהייבן צו שרייען כ'האב אייך אלע אין בוידעם, קאלטס אפילו נישט א שאד פארן דיים. שוין זייטס אלע געזונט און לאמיר האבן א פרייליכע וואך און א פרייליכן תמיד. כל טוב.